האט זי זיי פארשאלטן אז זיי זאלן זיין ליב געזיכט נישט קענען אנקוקן, די זון דריקט זיי, די זון פייניגט זיי, און זיי קענען ניט אין זיין הייליג געזיכט אריינקוקן אן שאנד. אין וואסער באדארף מען זיי ווארפן, פארטרינקען זיי ווי די ראטן, ווי די ראטן, די ראטן, האט דער פעבל געשריגן,

שטיקער פארמעט און אנדערע שטוב זאכן, דערטרונקענע שטוב עופות און שטוב חיות. דאס פאלק איז געווארן אויפגערעגט פון ערווארטונג, יעדער שטיקל מעבל, יעדע כלי, יעדער שטוב קלייד וואס האט זיך באוויזן איבערן וואסער האט ארויסגערופן נייע גוואלדן, פרייד-אויסגעשרייען און א ווייזן מיט די הענט, באלד האט דאס וואסער אנגעהויבן ארויסצושווענקען אויך מענטשליכע גופים, קליינע קינדער, לײַבן פֿון אַלטע לײַט, די מענטשלעכע לײַבן האָבן אױפֿגעפֿלאַמט דעם דאָרטיקן בלוט פֿון די רױמישע פּעבל, איבער דעם מױער האָט זיך געהערט אַזעלכע אױסגעשרײַען, אַזעלכע אױסרופֿן, װי דאָס פּעבל װאָלט געװען דערזען זײער אױסלעזער, זײער גיבור, זײער באַפֿרײַער. פּאַרעס ים! גאָט האָט געבראַכט אױף די ייִדן פּאַרעס ים, דער טאָג פֿון גאָטס נקמה איבער זײַנע פֿײַנט. לעבן זאל דער הייליגער פאטער פאול דער פערטער, דער געטרייער דינער פון גאט וואס האט זיך אנגענומען די עוולה פון גאט. גאט'ס בלוט איז גערעכט געווארן. דא און דארט האבן מאנאכן געקניט אויף די מויער, פארגלאנצט די אויגן און אפגעריכט א געבעט פאר די אויסגעגאנגענע נשמות, אז גאט זאל זיך מרחם זיין אויף זיי און ארייננעמען זיי אין זיין הימלישן קעניגרייך, און אויסגעשטרעקט די צלמים איבערן וואסער אויף די טויטע שווימענדיגע לייבער. פון דערווייטנס האט זיך געהערט דאס איינזאמע קלינגען פון א קירכן-גלאק, און באלד האט דער עולם געבויגן די קעפ צו דער ערד, די מאנאכן האבן געקניט און האבן אנגעהויבן צו זינגען קירכן-לידער. אויף די מויער פון דער געטא האט זיך באוויזן אין א טראגשטול דער הייליגער פאטער, אנגעטאן אין שארלאך-רויטן, באגלייט מיט א סוויטע פון קארדינאלן און אנדערע הויכגעשטעלטע לייט פון דער קירכע. אויף די מויער איז פאר זיי אויפגעשטעלט געווארן פון בעגינען אן א געשטאנד וואס איז באפוצט געווארן מיט בראקאדן און אנדערע טייערע שטאפן, אז דער הייליגער פאטער זאל קענען זען אלסדינג, בעאבאכטן וואס עס טוט זיך אין דער געטא. דער פעבל האט זיך אריינגעשטילט ביים אנבליק פון די הייליגע פאטער, און אלע האבן אפגעווארט מיט הארצקלאפונג און דורשטיג פון נייגעריגקייט וואס דא וועט זיך טון. די אידן אין די טורמעס, אין די פענסטער, אויף די בריקן, דערזעענדיג דעם הייליגן פאטער, זענען פלוצים ארויס מיט א גרויס געוויין און א געשריי, האבן ארויסגעשטעקט דורך די פענסטערלעך ספר תורה'ס

אַלע האָבן געקוקט אויפֿן הייליגן פֿאָטער, נאָר דאָס געזיכט פֿון פּויפּס איז שוואַרץ געווען און שווייגנדיק, און די קנייטשן אין אים האָבן זיך געכמורעט ווי אין אַ שטורמדיקן ים. זײַנע אויגן האָבן געשיינט צו דרימלען, אַזוינע זײַנען זיי אײַנגעזונקען און פֿאַרטרונקען געווען אין די שטורמדיקע קנייטשן פֿון זײַן שוואַרץ-שווייגנדיקעס געזיכט. קאַפּיטל זעקס. דער נס. באַלד האָט דער פּעבל פֿון רוים געקראָגן דאָס, וואָס ער האָט געוואָלט. די ייִדן, צי זיי זײַנען געוואָרן אַרויסגעטריבן פֿון וואַסער, צי צוליב די האָפֿענונג, וואָס זיי האָבן זיך אײַנגערעדט, אַז אין דער אָנוועזנהייט פֿון הייליגן פֿאָטער וועלן זיי גיכער געראַטעוועט ווערן, האָבן זיך פּלוצלונג אַרויסגעלאָזן פֿון זייערע הייזער,

עס זיינען געגאנגען מוטערס מיט די קינדער אויף די קעפ, פאטערס וואס האבן געטראגן זייערע קינדער אין דער הויך, אנדערע האבן געטראגן אין דער הויך ספר תורות, אנדערע אלטע לייט. אנקומענדיג צו דער זייט פון מויער אויף וועלכן ס'איז געזעסן דער הייליגער פאטער, האבן זיי אויסגעשטרעקט צו אים די ספר תורות מיט די קינדער און אנגעהויבן זיך בעטן ביי אים, עפן אויף די טויערן פון דער געטא, מיר ווערן דערטרונקען! אין נאמען פון גאט, ראטעוועט אונז! מיר זײַנען אַלע בירגער פֿון רױם. די פּױפּסטן האָבן אונדז שטענדיק גענומען אונטער זײער שוץ. דער פּױפּסט האָט זיך אױפֿגעהערט זײַן געבעט און, זיצנדיק אין זײַן שטול, האָט ער אױפֿגעהױבן זײַן פֿינגער מיטן רינג צום גובערנאַטאָר פֿון רױם, װאָס איז געװען מיט אים אין דער סװיטע, אַז ער זאָל די ייִדן באַרואיקן. דער גובערנאטער האט זיך אויפגעהויבן פון זיין זיץ און זיך אנגערופן צו די אידן. דער הייליגער פאטער האט נישט געקענט רואיג איינזיצן אויף זיין פלאץ הערנדיג פון דעם גרויסן אומגליק וואס האט געטראפן די אידישע געטא, און איז געקומען אייך העלפן, נישט דערפאר ווייל איר האט עס פארדינט, נאר דערפאר ווייל גאט האט געהייסן ליב האבן אונזערע פיינט, האט דער גובערנאטער געזאגט.

וואס דען? האב רחמנות הייליגער פאטער אויף אונזערע קינדער, מיר טרינקען זיך דאך אין וואסער. איר טרינקט זיך ניט, איר טרינקט זיך ניט, האט זיך דער גובערנאטאר פון רוים נאכגעקרימט, צום פרייד און צום לאכן פון גאנצן רוימישן פעבל אויף דער מויער, וואס האט אפגעקלונגען פון דער מויער אין א ווילדן ווידערקול, דער הייליגער פאטער האט שוין באפעלן.

איר וועט נישט דערטרונקען ווערן! האָט ווידער דער גובערנאַטאָר נאָכגעקרימט די נאַקעטע מאַסע ייִדן, און דער פּעבל אויף דעם מויער האָט ווידער אָפּגעשאַלט מיט אַ ווידערקול. און באַלד האָבן שוויצאַרישע סאָלדאַטן מיט די לאַנגע האַק-פּיקעס אַוועקגעיאָגט די ייִדן פֿון דעם מויער. די ייִדן האָבן געווענדעט זייערע אויגן צום הימל און נישט געוואוסט וואס צו טון. עס זענען דארטן געווען פארשידן יעריגע אידן, מענער און פרויען, זענען זיי געשטאנען האלב נאקעט מיט נאסע קליידער, ביי פילע האט זיך געזען די בעהארטע ברוסטן, קרומע פלייצעס, איינגעבויגענע קעפ מיט שרעקענדיגע אויגן פאר פחד פון טויט. די באַװאַקסענע פּענעמער, אַרױסגעקוקט פֿון װאַסער, האָבן גערײצט צום לאַכן, און דער פּעבל האָט געזעמיקט זײַן פֿאַרװײַלונגס-הונגער, אַז ס'איז אַ לאַכרײץ אין די קאָמיש פֿאַרקרימטע װײנענדיקע מענער און פֿרױען. אַ טײל פֿון זײ האָבן זיך שױן ניט געקענט האַלטן אױף די פֿיס. דאָס װאַסער האָט זײ געצױגן אין זײַן שטראָם װי שפּענדלעך האָלץ און געשלעפּט זײ נאָך זיך. איבערהויפט זענען די ווייבער געשלעפט געווארן מיטן שטראם. דאס וואסער האט אראפגעשלעפט פון זיי דאס לעצטע שטיקל העמד אדער קלייד און אנטפלעקט די נאקעטע לייבער. די מארבענדיגע ברוסטן ביי די אלטע פרויען, די איבערגעיארטע אלטע איינגעשרומפענע קערפערס פון די אלטע אידן וואס האבן אויסגעהאלטן די הארטע ציין פון פארשידענע יסורים און צרות, האבן ערוועקט שפאט און חוזק ביים פעבל. אנשטאט רחמנות האט די שוואכקייט און די אומבאהאלפנקייט פון די האלב נאקעטע מענטשן נאר ערוועקט א געפיל פון קאמיזם און פאראכטונג, און דער פעבל איז אנגעשטעקט געווארן מיט א לאכרייץ און א טרייבשפיל. זיי האבן פארלארן יעדן מענטשליכן אינסטינקט, יעדן געפיל פאר לעבעדיגע וועזנס. זיי האבן נאר געזען אין די קאמישע פיגורן וואס שפרייזן ארום אין וואסער מיט שרעקנדיגע אויגן און זוכן אן אויסוועג צו ראטעווען זייערע לעבנס, שטאף פאר זייער לאכרייץ ווי הינט, קעץ, אדער ראטן וואלטן אין וואסער זיך געטרונקען. און דער לאכרייץ האט אנגעשטעקט אלעמען, ארעם און רייך, פעבל און אריסטאקראטיע. עס האָט געלאַכט קאַרדינאַל און אַרטיזאַן, מאָנאַך און סאָלדאַט, נאַנע און פּראָסטיטוטקע, אַלע, אַלע זײַנען זײ פֿאַרכאַפּט געװאָרן פֿון שפּיל, װאָס איז פֿאַר זײערע אױגן. אַלע, אַלע, פֿון הײליקער פֿאָטער ביז צום לעצטן לאַנדסקנעכט, האָבן זיך אַמוזירט, געװײלט, געלאַכט פֿון טױטן-טאַנץ, װאָס דער מלאך המװת טאַנצט פֿאַר זײ. אַלע פּענעמער זײַנען אױפֿגערײצט, אױפֿגעקאָכט געװאָרן אויגן האָבן געשײַנט, מײַלער האָבן געלאַכט, הענט האָבן געפֿוכערט. די סינאָרן מיט זייערע וועלן-שאַלן, די סינאָרינען מיט זייערע טיכער, די מאָנאַכן מיט זייערע קירכן-פֿענער, די לאַנדס-קנעכט מיט זייערע שפּיזן, אַלעס האָט געלאַכט, געלאַכט, געלאַכט. זעט דעם רוימען נאָר דאָרט, מיט די רויטע באָרד, זעט זײַן רויט-באַהאָרטע ברוסט, זעט, זעט, ער וואַקלט זיך ווי אַ שיכּור. שיקער פון וואסער ער האט גענוג געטרונקען היינט. ווענערא, דו שיינע געטען, באדארפסטו בעטן דעם פויבסט ער זאל דיך אים שענקען, דו וועסט אים אויסשטעלן אלס פאן אין דיין לוסטן-גארטן, דו וועסט זיין די איינציגע ווענערא וואס וועט האבן א רויטע פאן. די געטער וועלן זיך מקנא זיין, האט געזאגט דער קארדינאל,

אוי, איך וואָלט זיך באַלד געביטן מיט אים פּלעצער! האָט זיך אָפּגערופֿן דער יונגער פֿלאָרענטישער געזאַנטער צו די שיינע אימפּעריע, אויף וואָס די שיינע קורטיזאַנקע האָט אים געשאָנקען דעם קלענסטן נעגעלע פֿון איר קלענסטן פֿינגערל צו קושן פֿאַר דעם קאָמפּלימענט, וואָס ער האָט איר געמאַכט. זעט, זעט דאָרט יענעם מיט דעם דיקן בױך, ער װאַקלט זיך שױן אױף די פֿיס. באַאָבאַכטעט נאָך אַ מינוט און זײַן פּליכעװאַטער קאָפּ װעט באַלד פֿאַרשװוּנדן װערן אונטערן װאַסער, װי אַ פֿולע לבֿנה, האָט געלאַכט און געװיזן מיט די האַנט אײנער צום אַנדערן אין אַן אַנדער גרופּע. אַ שאָד, אַזאַ פֿעט לײַב װעט פֿאַרלאָרן גײן, האָט געלאַכט אַ צװײטער. װאָס קענסטו טאָן דאַמיט? עס וואלט געווען א גוטער ווערים-שטאף פיש צו פאנגען. און א לאכן האט אפגעשאלט פון דעם מויער אין וואסער אריין. קוקט, קוקט נאר, זעהט, זעהט ווער עס שווימט עס דארטן. וואס איז דאס? ווער איז דאס? איינציגווייז האט דאס לאכן אנגעהויבן אויסצושטארבן. און א שרעק און אן אומפארשטענדליכקייט האט פארנומען זיין פלאץ. די מענטשן אויף דעם מויער זיינען פארכאפט געווארן פון דעם בילד פאר זייער אויגן, זיי זיינען פארשטילט און פארציטערט געווארן פון דער שיינהייט וואס האט זיך פאר זייערע אויגן באוויזן. פון א געסל איז ארויסגעשווומען אויף א ברעט צי אויף א שטיק מעבל א יונגע פרוי. ביי איר צופוסן אויף עפעס א שטיק שטאף איז געלעגן אן אלטער גרייז-גרויער מאן. די פרוי איז געווען כמעט ווי נאקעט, דער בלויזער געלער טוניק וואס איז געווען איבער איר לייב איז נאס געווען און האט זיך אראפגעגליטשט פון אירע הענט און רוקן, און עס איז ענטפלעקט געווארן א רייצנדע אפגערונדעטע פלייצע וואס האט זיך געפארעמט איידל און רונדיג און איז אראפגעפאלן ווי א קאלטער וואסערפאל מיט א לייכטער שוועבענדיגע ליניע.

וואס ברעכן זיך דורך, דורך א געוועב פון געדיכטע פארבלעטערטע צווייגן. זי האט נישט געבעטן, זי האט נישט אויפגעהויבן די האנט צום פעבל נאך הילף, נאר אזוי ווי שעמענדיק זיך פאר אירע נאקעטקייט, האט זי געהאלטן איר קאפ אראפגעבויגן איבער איר ברוסט, און קניענדיק געקוקט מיט רחמנות אויף דעם אלטן מאן, וואס איז געלעגן ווי א קרבן, ווי א געפייניגטער צו אירע פיס. און איר פנים, איר גאנצע פיגור, האט אויסגעדריקט אזויפיל מיטלייד, אזויפיל צער און טיפן ווייטאג, אז דער פעבל איז עפעס פארשעמט געווארן ביי זיך פאר דעם גאנצן שפיל, פאר אלצדינג וואס עס טוט זיך דא. איינציגווייז זענען אויסגעלאשן געווארן די געשרייען, דאס לאכן, דאס רוישן, און שטיל איז געווארן איבער דעם מויער.

די נאַקעטקײט פֿון דער פֿרױ, איר בליק מיט צער און איר בױגזאַמער קערפּער, װאָס האָט אין זיך געהאַט די צניעותדיקע שמײכל פֿון איר פּנים, האָט עפּעס אָנגעשטעקט מיט פֿרומקײט, מיט חרטה. מען האָט שױן ניט געזען די שװערפֿאַליקע ייִדן, מען האָט שױן ניט געלאַכט פֿון די נאַקעטע װײַבער אין װאַסער, פֿאַרקערט,

דא און דארט האט מען שוין געהערט א מורמלען פון פעבל וואס איז דורכגעגאנגען דורך דעם מויער ווי א שטילער ווינט. ראטעווען. מענטשן טרינקען זיך. א שאנד פאר גאט. זינד. זינד. פלוצלינג האט זיך עמיצער באוויזן אין וואסער, טיף ביז צום האלז איז ער געגאנגען אין וואסער, א הויכער איז ער געווען פון א נאס איז ער אנגעקומען און איז צוגעגאנגען צום שווימענדיגן ברעט אויף וועלכן ס'איז געווען די נאקעטע פרוי מיט דעם אלטן מאן, און אנקומענדיג נאנט צו זיי האט ער פון אונטער דעם וואסער ארויסגעשטעקט א הויכן אייזערנעם צלם מיט א קריסטוס אנגעקלאפט אויף אים, און ער האט דעם צלם אויפגעהויבן אין דער הייך איבער די קעפ פון די נאקעטע אירעס, און געוויזן צום פעבל ארום דעם מויער מיט האנט אויפן צלם. א שרעק איז בעפאלן דעם פעבל ארום דעם מויער, דא און דארט האבן זיך שוין גרופן מאנאכן אראפגעלאזט אויף די קני איבער דעם מויער, און עס האט זיך פלוצלינג דערהערט א הויך קירכען געזאנג וואס האט אפגעשאלט ווייט און ברייט איבער דער מויער, איבערן וואסער, איבער דער געטא, איבער גאנץ רוים. די הייליגע מוטער שווימט! די מוטער אין רחמנות! קריסטנפֿאָלק, זעט, זעט! גאָטס מוטער שװימט! פֿון אַלע זײַטן האָט מען געקענט אױפֿן שטאַנד, אױף װעלכן עס איז געזעסן דער הײליקער פֿאָטער מיט זײַן סװיטע, פּאָול דער פֿערטער האָט זײַן פּנים פֿאַרשטעלט מיט זײַן רױטן מאַנטל און נישט געװאָלט זען. און מיט אַ מאָל האָט עס אױסגעבראָכן װי אַ שטורעם, פֿון דאָ און דאָרטן האָבן זיך הענט אױפֿגעהױבן און געװיזן צום פּױפּסט, און אַ מורמל איז געגאַנגען, ראַטעװען! די טירן פֿון דער געטאָ עפֿענען! ראַטעװען! ראַטעװען! זינדיקער! האָט אַ מאָנאַך געװיזן מיטן צלם אױפֿן פּױפּסט. אַנטי-קריסט! דער טײַפֿל זיצט אױף אַ קריסטוס-טראָן! אַנטי-קריסט! מיט די העק-שפּיזן און שטאַבערס האָבן די שװײצאַרישע זעלנער געמאַכט פּלאַץ פֿאַרן פּױפּסט, צוריכגעטריבן די צורײצטע מאַסע, און פּאָול דער פֿערטער איז פֿאַרשװוּנדן מיט זײַן סװיטע פֿון דער מױער פֿון געטאָ.

אויפֿגעפּראַלט זײַנען געוואָרן די טויערן פֿון דער געטאָ, אויפֿגעשפּרונגען זײַנען די טירן, און דאָס וואַסער פֿון דער געטאָ האָט אַרויסגעשטראָמט, און עס האָט זיך געדאַכט, אַז דאָס גייט פֿאַרפֿלייצן רוים. קאַפּיטל זיבן. די לעגענדע.

אין דער געטא האבן זיך אראפגעלאזט מאנאכן פון פארשידענע ארדנס, נאנעס און פרומע קריסטן, און האבן פארשטעלטערהייט געווארפן בליקן אין די געוועלבער אין די פארמאכטע הייזער, טאמער וועלן זיי דערזען יענע, צו וועלכעס זיי בעטן, אין וועמענס הענט עס געפינען זיך די שליסלען פון דער און יענער וועלט, און וואס האבן באוויליגט צו זיין א טאכטער פון דער פארשאלטענעם פאלק, און צוריקקומען און אויפהאלטן זיך ביי דעם פאלק. בחינם האבן די קארדינאלן און די ביסקופן באפוילן די גלחים אז זאלן דאס פאלק אויפקלערן אין די קירכן אז עס איז נאר געווען א כישוף מאכערין וואס האט זיך באנוצט מיטן שטנ'ס מאכט און האט אנגענומען דאס געשטאלט פון דער הייליגע מוטער כדי אפצונארן דאס קריסטליך פאלק. עס האבן זיך זאגאר געפונען עדות וואס האבן עדות געזאגט אין די קירכען פארן פאלק אז זיי האבן אליין געזען ווי די פרוי וואס האט געשוואומען אויפן ברעט האט ארויסגעוויזן פון אונטערן קלייד ציגן פיסלעך, אנדערע ווידער האבן דערציילט אז זיי האבן געזען אין דער אידישע געטא ארויסגייענדיג פון א הויז א פרוי וועלכע האט געהאט הערנער אויפן קאפ דאָס פֿאָלק איז אָבער געװען צופֿיל אונטער דעם אײַנדרוק פֿון דעם בילד, װאָס זײ האָבן געזען, און די לעגענדע װעגן דער הײליקע מוטער האָט זיך פֿאַרשפּרײט אין פּעבל. דער פּעבל פֿון רױם האָט שטענדיק געגלױבט, אַז אין דער געטאָ האַלטן זיך אױף כּישוף-מאַכערינס און מכשפֿות, אַז די ייִדישע פֿרױען האָבן מײַן האַנט געשלאָסן מיטן שׂטן, און דער שׂטן גיט זײ די מאַכט און לערנט זײ אױס װי אַזױ שטענדיק יונג צו בלײַבן, ווי אויפצוהאלטן די פרישקייט פון זייערע קערפערס און די יונגקייט פון זייערע געזיכטער, צו פארבן זייערע האר אין וועלכע קאלירן זיי ווילן, און זיי קענען מיט אזעלכע געטראנקען איינפלאנצן אין יעדן מאנ'ס הארץ ליבע און אים אונטערטעניג מאכן. עס דערציילן אונז די כראניקעס פון יענער צייט, אז די שענסטע קורטיזאנען פון רוים פלעגן אראפקומען אין דער געטא אריין און אויסלערנען זיך ביי די אידישע פרויען דאס געהיימניש פון שטענדיג יונג בלייבן, וואס זיי, די אידישע פרויען האבן עס באקומען דירעקט פון שטן. נאר דער פעבל האט אבער געגלייבט אז דער שטן האט נאר א מאכט איבער דעם מענטש און אלעס וואס גייט אן דעם מענטשן, זיין גליק, זיין גרויסקייט, זיין הערשאפט, איבער דאס אלעס קען דער שטן האבן זיין האנט, אבער ער קען נישט האבן קיין שליטה איבער די הייליגקייט און איבער די געטליכקייט, אז קיינמאל קען זיך דער שטן ניט פארשטעלן פאר גאט. דורך דעם האט נישט געהאלפן קיין אנשטרענגונג פון דער קירכע איינצורעדן דעם פעבל אז דאס האט דער שטן געראטעוועט די אידן. דאס וואס די געשטאלט פון דער הייליגער מוטער האט זיך אליין באוויזן, האט דעם פעבל געשטארקט אין זיין גלויבן, און די לעגענדע פון דער הייליגער מוטער אין דער אידישער געטא האט זיך פארשטארקט ביים פאלק קעגן דעם ווילן פון די גלחים און קעגן דעם אונמעכטיגן צארן פון דער קירכע.

און זי, אַ ייִדישקע, און כאָטש זיי האָבן איר זון געקרייציקט, קאָן זי זיך אַלץ ניט באַפֿרײַען פֿון זיי, פּונקט אַזוי, ווי אַ ברודער-שנור אין שווער-הויז, וואָס שטענדיק האַלט מיט אירע ברידער, האָט אַ פֿרוי צוגעלייגט. די קירכע האָט געזען די געפֿאַר אין די רייד פֿון פֿאָלק און האָט אויפֿגעפֿאָדערט די אינקוויזיציע אַרויסצוגעפֿינען די כּישוף-מאַכערין און זי צו פֿאַרברענען עפֿנטלעך. מער האָט די אינקוויזיציע נישט באַדאַרפֿט. יעדן אָוונט זײַנען די שומרים פֿון דער אינקוויזיציע באַפֿאַלן די געטאָ. מען האָט אַרויסגעשלעפּט פֿון די הײַזער פֿרויען און מיידלעך און געצוואונגען זיי דורך מאָרטערן מודה צו זײַן, אַז זיי שטייען אין פֿאַרבינדונג מיטן שׂטן. מען האָט שוין געהאַט פֿאַרברענט עפֿנטלעך אין רוים אייניקע כּישוף-מאַכערינס, נאָר קיין מאָל האָבן זיי נישט געפֿונען די ריכטיקע, און זיי האָבן נישט געקאָנט אויסראָטן די לעגענדע וועגן די הייליקע מוטער אין דער ייִדישער געטאָ פֿון מויל

דער קלויסטער, דאָס הייליקע האַרץ, איז געלעגן אָפּגעלייגט אין אַ פֿאַרוואָרפֿענע גאַס אַרומגערינגלט מיט אַ גרויסן פּאַרק און אַרומגעצאַמט מיט אַ הויכן מויער. אין דער קאַפּליצע, וווּ פּאַסטילע האָט געמאָלן זײַנע פֿרעסקאָס, איז געווען אַ געהיימער אַרײַנגאַנג, צו וועלכן ער האָט געהאַט די שליסלען, און דאָרט האָט ער געהאַלטן פֿאַרבאָרגן זײַן אוצר. יוסף פינזי, זייער לאנדסמאן און פריינד ביי וועמען דער בלינדער רב יעקב האט זיך געהאט אויפגעהאלטן, איז צוריקגעגאנגען אין דער געטא. נאר די געטא איז שוין ניט געווען זיכער. די אידן וועלכע עס איז געווארן אומדערטרעגליך דאס לעבן אין רוים אונטער דער הערשאפט פון פאול דעם פערטן, האבן געזוכט עצות ווי צו אנטרינען פון רוים נאך אורבינא, וואו דער פירשט האט זיי געהאט איינגעלאדן צו באזעצן זיך אין פענזור אויף צו להכעיס דעם פויבסט. פּאַסטילע האָט זיי צוגעזאָגט, אַז ער וועט דעם אַלטן רב יעקב מיט זיין טאָכטער ברענגען קיין ווענעדיק, בעפאָר זיי האָבן זיך געשיידט פון יוסף פּינזי, וועמען אייגנטלעך זיי האָבן גערעכנט פאַר זייער אייגענעם, האָבן זיי געהאַט אָפּגעמאַכט צווישן זיך, אַז זיי זאָלן זיך אַלע טרעפן אין אַנקאָנאַ, דעם נאָענטסטן האַפן פון רוים, פון דאָרט

די גרויסע גבירטע גראציא מענדעסא מיט איר איידעם יוסף נשיא זיינען דערגאנגען צו גרויס גדולה און ממשלה אין סולטאנ'ס הויז. יוסף פינזי, דער פארוואלטער און אגענט פונעם הויז מענדעסא אין רוים, האט געהאט גרויסע פארמעגנס אין זיידענע שטאפן און אין יואוועלן און טייערע שטיינער, וועלכע ער האט געדארפט איבערפירן מיט זיך פון רוים קיין ווענעדיג. קיינע וועגן זיינען דעמאלט נישט געווען אין איטאליע, דער איינציגע מיטל אריבערצופירן סחורות איז נאר געווען דורכ'ן וואסער און דורך פאק-אייזלען אויפ'ן טרוקענעם וועג און באגלייט מיט שומרים און פעלד רייטערס, און די וועגן זיינען געווען אין סכנה, און פאר א אידן מיט א פארמעגן וואלט עס געווען א זיכערער טויט. פינזי האט אבער געמוזט איבערפירן זיינע סחורות אויף פאק-אייזלען פון רוים קיין אנקאנא,

עס איז אייגנטליך נישט קלאר געווען די באציאונגען פון פאסטילע צו זיי, פארוואס ער שטעלט זיך איין פאר זיי, פארוואס ער טוט דאס אלץ פאר זיי, און כאטש עס איז דעמאלט נישט געווען קיין זעלטנהייט אז איינצלנע קריסטן זאלן שטיין אין זייער נאנטע פארבינדונגען מיט אידן, דאך האט דער אלטער ר' יעקב וועמעס איינציגער גליק איז געווען זיין אייניקל יפתח, און זיין איינציגער צוועק אין לעבן איז געווען אפצוהיטן זיין אייניקל,

און זיין איינגעהאלטנקייט און ערליכקייט אין זיין באציאונג צו זיי, און דער עיקר דאס וואס האט ער איינגעשטעלט זיין לעבן פאר זיין זייער רעטונג, דאס האט אפילו אין אלטן ר' יעקב איינגעפלאנצט א צוטרויען און א גלויבן צום פרעמדן, און ער האט זיך פארלאזט אויף אים. און ווידער איז דאך נישט געווען קיין אנדער זאך צו טון ווי נאר אנצונעמען פאסטילא'ס הילף. די אינקוויזיציע האט געמאכט א געיעג אויף דער געטא, יעדן אוונט איז מען באפאלן אנדערע אידישע הייזער און ארויסגעשלעפט יונגע ווייבלעך און מיידלעך וועלכע האבן געהאט פרומע געזיכטער און צניעות'דיגע אויגן וואס האבן נאר מיט עפעס דערמאנט אז יענער געשטאלט וואס האט זיך געהאט באוויזן אויפן וואסער און זיי געווארפן אין די טארטור קעלערן פון דער אינקוויזיציע און געצוואונגען זיי מודה צו זיין דורך כלערליי מינים יסורים אז זיי האבן געקראגן זייער שיינקייט פון שטן און זייער איידעלן אויסזען דורכן כישוף און דערנאך האט מען זיי עפנטליך פארברענט אויף די גאסן פון רוים. קאפיטל אַכט. דאָס דאָפּלטע האַרץ. אין דער קאַפּליצע פֿון קלויסטער דאָס הייליקע האַרץ, וווּ פּאַסטילע האָט געמאָלן זײַנע פֿרעסקאָס, האָט אין די פֿאַרנאַכטן, דורך דעם טיפֿן בלוים און גאָלד, מיט וועלכן קאָלירן עס זײַנען געווען אויסגעזעצט די פֿיגורן פֿון די הייליקע אין די פֿענצטער פֿון קלויסטער, אַרײַנגעדרעמלט אַ וואַרעמע, שימערנד ליכט, וואָס האָט, ווי אַ וואָלקן פֿון שטויב, געהויבן זיך אין דער לופֿט פֿון דער קירכע.

און נעבן אים איז ווי תמיד געווען זיין אייניקל יפתה. אויבן אין דער הייך, אויף אן אויפגעהאקטן געשטעל, איז געזעסן דער מאלער פאסטילא ביי זיין ארבעט, ער האט אראפגעקוקט פון דער הויך און געטראכט די לעבעדיגע גרופע דארט אין ווינקל, די שטויב שטראלן דורכקרייצנדיג דעם חלל פון דער קירכע האבן פארכאפט יפתה'ס האר און א האלב געזיכט, ער האָט געזען די זײַדענע געקרײַזלטע דינע לאָקן, װעלכע כאַפּן זיך אַרױס פֿון איר גלאַטן פֿאַרקעמטן קאָפּ און פֿאַלן מיט צערטלעכקײט איבער איר װײַסן נאַקן. ער האָט געזען אירע אײדעלע טונקל-קאָלירטע הױט, די טרױעריקײט פֿון איר שמײכל און די פֿאַרפֿירערישע צניעות, װאָס שװעבט אַרױס פֿון איר אױגן. דאָ,

וועלכער גאט האט באוויליגט אז זי זאל ברענגען צום מענטשן דעם טרויסט פון דער וועלט. אזוי האט זי געמוזט אויסזען, מאריע, אין יענער נאכט ווען זי האט זיך באהאלטן אין א געצעלט צווישן די פאסטוכער אויף דעם פעלד אין בית לחם צו געבוירן איר קינד. אזוי האט זי געמוזט אויסזען אויף דעם וועג ווען זי איז אנטלאפן מיט איר מאן יוסף קיין מצרים. און אַזױ האָט זי געמוזט אױסזען דאַמאָלט, אין יענעם מאָמענט, אין גרעסטן מאָמענט פֿון דער װעלטס ערהײבונג, װען גאָט האָט זיך פֿאַרקוקט אױף איר און זי אױסגעקליבן, אַז זי זאָל זײַן די אױסדערװעלטע. פּאַסטילאַ האָט געהערט צו יענע רעליגיעזע מאָלער, װאָס זײער באַגײַסטערונג פֿאַר דער הײליקער מאַריע איז געװען אַ צוזאַמענגעמישטעס פֿון הימלישע און ערדישע ליבע. זייענדיג פון נאטור און ערציאונג רעליגיעז, האט ער פאר גאט'ס מוטער פארמאגט יענעם געפיל פון פארהערליכונג, וואס עס קענען נאר באזיצן רעליגיעזע נאטורן אין זייער הייליגסטן עקסטאז. נאר וואס טיפער דאס רעליגיעזע געפיל האט זיך ביי אים געשטארקט, אלץ זינדיגער האט ער געפילט, ער האט געפילט אין דעם גאנג פון זיין בלוט דעם מענטשליכן ברום,

נאָר אַרײַנקומענדיק אין זײַן פֿאַנטאַזיע אין די הימלישע רײנקײט, רײַכקײט פֿון רײנקײט און אױסגעלײַטערטקײט, האָט ער זיך געפֿילט אַזױ נאָענט צו איר, אַזױ אַרומגענומען מיט איר ליבע און גוטקײט, אַזױ צוזאַמען און אײנס מיט איר, אַז ער האָט נישט מער געװוּסט, אױב עס איז אַ זינד, אַ פֿאַרשװעכונג פֿון די העכסטע רײנקײטן, אָדער עס איז אַן אױסצײכענונג, אַ ספּעציעלער חסד, װאָס זי באַװיליקט אים.

ער האט געגלויבט, ווי פילע האבן דענסמאל געגלייבט, אז די געטליכקייט לאזט זיך אראפ אויף דער ערד און נעמט אן מענטשליכע געשטאלטן. ער איז געווען איבערצייגט אז די הייליגע מאריע האט באוויליגט, צוליב עפעס אן אומבאוואוסטן טעם, צו אנטפלעקן זיך אין אין דער מיידל. דער נס וואס איז געשען דורך איר אויפן וואסער,

באַוועגנדיק זיך, רעדנדיק, קוקנדיק אויף אים, האָט זײַן צוהיצטער, אונערפֿילטער פֿאַרלאַנג, װאָס האָט געברענט צו יענעם הײליקן געשטאַלט, צעגאָסן זיך װי גליִענדעס בלײַ אין זײַן בלוט און זײַנע אָדערן, און עס האָט אים געצױגן צו איר, און ער האָט געברענט צו איר מיט אַ תּאװה, װאָס איז געצױמט געװאָרן דורך זײַן רעליגיעזן גלױבן. און ער האט אויסגעדריקט זיין הייסן אונערפילטן פארלאנג, און אויסגערעדט זיך אין דעם בילד וואס ער האט געמאלן פון איר אין געהיים, אלס די הייליגע מוטער פאר די נאנעס פון קלויסטער דאס הייליגע הארץ. קאפיטל נײַן דאס בילד ער האט זיך געמאכט צייכונגען און שאטירונגען פון יאפטע'ס קאפ, פון איר פנים און באוועגונגען. ער האט מיט התמדה נאכגעפאלגט יעדן ריר אירן דורך דער צייט וואס זי האט זיך אויפגעהאלטן אין קלויסטער, און ער האט געהאט די מעגליכקייט זי צו באטראכטן. אין דער הויך אויפן געשטאנד האט פאסטילא געהאט זיין בית המקדש ווינקל, אין וועלכן ער האט אלע טאג געמאלן ווי א געבעט דאס בילד פון דער אידישער טאכטער פון דער געטא אלס הייליגע מוטער. עס איז געווען זיין תפילה, זיין ארעם ביסל ליבע און זיין באשרענקטע מענטשליכע אויפפאסונג פון די אונענדליכקייט, און די אָרעמע מתּנה וואָס ער האָט געבראַכט צו גאָט פֿון זײַן אייגנס. ער האָט, די הייליקע מאַריאַ, און אַזוי אויך דאָס מיידל פֿון דער געטאָ, קיין מאָל נישט געקאָנט זען און פֿאָרשטעלן זיך אַלס מוטער מיט אַ קליין קינד אויף דער האַנט. ער האָט זי געזען אַלס דאָס אייביקע מוטערלעכע. זי איז געווען אַ מוטער בײַם ערשטן טאָג פֿון איר געבוירן. דורך דעם האָט ער בעסער פֿאַרשטאַנען די ביזאַנטישע פּרימיטיוון וואָס האָבן איר געמאָלן אַליין, אָדער, אדער ווען מיט דעם קינד איז דאס קינד געווען א מאן מיט א בארד, א קינד מיט א געזיכט פון אן ערוואקסענעם מענטשן. זי האלט אויף דער האנט ניט איר קינד, נאר דאס קינד פון דער וועלט, דעם מענטשן, דורך דעם האט ער נישט געמאלן דאס אידיש מיידל ווי די אנגענומענע טראדיציע צו מאלן די הייליגע מוטער אין איינע פון די סצענעס. מיטן קינד אויף דער האנט, אדער מוטער אין רחמנות, דאמאלט ווען זי באוויינט איר געקרייציגטן זון, נאר האט זי געמאלן אלס די אומבאפלעקטע אויפפאסונג ווי די באוועגונג צו מאלן די הייליגע מאריא האט דענסטמאל ארומגעכאפט די יונגע קינסטלער פון א וואלקן פון רויך וועלכער גייט אויף און קוילערט זיך און רינגעלט זיך איבער דעם ערד קוגל שטייגט אויף א מיידלשע געשטאלט וועלכע שוועבט אן פליגלען נאר מיט איר לייכטן קינדישן קערפער אין הימל אריין. פֿון אירע פּלײצעס פֿאַלט אַ מאַנטל פֿון בלױען הימלש מאָװ סאַמעט װי אַ פֿלאַם פֿײַער, צוריק אַראָפּ אױף דער ערד. זי גיט אָפּ די ערד דאָס לעצטע, װאָס ס'האָט זי געמאַכט פֿאַר אַן ערדישעס, און עס אַנטפּלעקט זיך אין איר דער הערלעכער זון, אַ יונגער, כּמעט נאָך קינדישער, ערשט-װאָס נאָר רײַף-װאַקסנדיקע מײדלשער קערפּער. זי איז נאָר איין אויגנבליק נאַקעט, באַלד ווערן דאָ און דאָרטן די טיילן פון איר נאַקטן קערפּער פאַרשטעלט אין דעם רויכערדיקן וואָלקן פון אירע האָר, דורך וועלכן אָבער עס שיינט דורך, די, ווי זונענשטראַלן דורך וואָלקן און האָר, די טונקל שיינענדיקע פּערל-מוטערנע הויט פון איר קערפּער. זי איז נאַקעט, די געטלעכקייט ווייסט נישט פון קיין קליידונג, נאָר איר נאַקעט קערפּער איז אַ קינדערשער. ווי עס האָט זי געמאָלן פֿראַ אַנזשעליקאָ, וועמענס פֿאַרגעטערער ער איז געווען, נאָר אַ פֿאַרבאָרגענע צניעותדיקע ליידנשאַפֿט באַהאַלט זיך אין די אונשולדיקייט, אין דער אומבאַהאָלפֿנקייט פֿון דעם יונגן קינדישן לייב. זי אַליין וויל גאָרנישט, ווייסט פֿון גאָרנישט, נאָר זי ברענגט זיך אין גאַנצן ביז צום לעצטן טראָפּן בלוט אירן אַן עולה-תּמימה, א קרבן צו גאט, אזוי גייט זי ארויף צו גאט ווי א כלה, און עס ציטערט דאס בלוט אין איר יעדן לייב קעמערל וועקט זיך און קלאפט דורך די פערלמוטערנע הויט, פליט זי מיט איר לייכטן קינדישן קערפער אין הימל אריין, איז אבער איר בליק אויף שטענדיג צוגעשמידט צו דער ערד. איר קאפ האלט זי אראפגעבויגן און זי קוקט אויף דער ערד,

רירנדיקע שאָטנס, וועלכע האָבן זיך פֿאַרגליווערט שווער באַווויגן פֿון איין קאָלום צום אַנדערן איבער דער גאַנצער לענג פֿון קלויסטער. אויבן, אין דער הייך, אויף זײַן געשטאַנד איז געזעסן דער מאָלער און האָט בײַם שײַן פֿון דיקע וועקסענע ליכט באַטראַכט דאָס בילד, וואָס ער האָט פֿאַרפֿערטיקט. פּלוצלונג איז עס געקומען איבער איר, ער האָט פֿאַרגעסן, אַז ער איז דער מײַסטער פֿון בילד, אַז עס זײַנען נאָך די נאַס די פּענדזלען, מיט וועלכע ער האָט עס געמאָלן. עס האט זיך אים געדאכט אז ניט ער האט געשאפן דער בילד, נאר דאס בילד האט אים געשאפן. אזוי איז עס געווען פון ערשטן טאג אן ווען עס איז געווארן, און קיינער ווייסט ניט ווי אזוי עס איז געווארן. עס האט זיך אים געדוכט אז אן ערשיינונג האט זיך באוויזן אויף זיין לייוונט, וועלכע איז געקומען פון אומבאוואוסטע ספערן די מענטשן צו טרייסטן און צו באגליקן. פון דעם יונגן מיידלשן קערפער האט געבלאזן א גרויס גליק וואס איז געקומען פאר יעדן איינעם, און עס האט זיך אים געדוכט אז דער קערפער איז זיינער, פאר אים און צוליב אים געקומען, און פאראייניגט מיט איר אין אן אייביגן באנד פליט ער מיט איר פון דער וועלט ארויס אין אנדערע אומבאקאנטע הימלישע ספערן. עס האט זיך אים געדאכט אז דער בליק, דאס פנים, די אויגן, דאס מויל, אַלץ איז אײנס, פֿאַר אים און צוליב אים זיך באַװיזן, אַז דאָס זעט זי מיט די אױגן אים, זײַן לעבן, זײַן גורל, זײַנע נאַרישקײטן, זײַן אומבאַהאָלפֿנקײט. און איבער אים טרױערט זי, אױף אים האָט ער רחמנות און זי איז געקומען אים אױסלעזן פֿון די ענגשאַפֿטן פֿון דער װעלט און מיטנעמען אים אין אַנדערע װעלטן. און זי שמײכלט צו אים און זאָגט אים צו אַלעס, אַלעס, הימלישעס און ערדישעס גליק אָן אַ מאָס און אָן גרענעצן. אָ, הימלישע גליק, דו, װאָס דו קענסט בעגנעדיקן אונענדלעך מיט די זעליקײטן פֿון דײַן הימלישן רײַכטום! זײַ געלױבט, זײַ געלױבט פֿאַר דעם, װאָס דו ביסט געקומען! אָ, לאָז מיך אױסגײן אין מײַן גאַנצער אָנמאַכט אונטער דײַנע געפֿליגלטע ברוסטן! פֿיר מיך אַריבער פֿון דער װעלט אין דײַן גנעדיקײַט אַרײַן אױף דײַנע לײַכטע פֿליגל! און פּאַסטילאַ איז געפֿאַלן אין אָנמאַכט פֿאַר איר. אַראָפּגײענדיק פֿון זײַן הױכן געשטאַנד מיט דער ליכט אין האַנט, האָט זײַן שײַן באַלױכטן דאָס ייִדיש מײדל, װאָס איז געלעגן אָפּגערוקט פֿון אַלטן ייִדן אױף קלײדער און קישענס אין אַ װינקל פֿון דער קאַפּליצע, אונטער אַ קאָלום. דער בלױער הימלישער מאַנטל, װעלכער זי האָט געהאַט, אױפֿלעסיקנדיק זיך, אַראָפּגעװאָרפֿן פֿון זיך אױף פּאַסטילאַס בילד, װען זי פֿליט אין הימל אַרײַן, אין איז געלעגן צוגעדעקט איבער איר, און עס האָבן זיך אַרױסגעזען פֿון אים אירע נאַקעטע קינדערשע פֿיס און איר פּנים, װאָס האָט גערוט אױף אירע האָר. אַ מינוט האָט זיך פּאַסטילין געדאַכט, אַז די געטין פֿון זײַן בילד איז צוריק אַראָפּגעפֿאַלן פֿון הימל און ליגט דאָ, װי אַ געשאָסענער פֿײגל צו זײַנע פֿיס. נאָר באַלד איז דאָס בילד געװאָרן אין זײַנע אױגן די ריכטיקע מײדל, די לעבעדיקע, פֿליִענדע אױסדערװײלטע מענטשנטאָכטער,